נאכדעם וואס אונז האבן געלערנט וועגן אלע סארט קרבנות אין די פריערדיגע פרקים, די פריערדיגע פרשות, אלס פארט פון פרשת ויקרא, א עולה, א שלמים, א חטאת, א מנחה, א אשם, וואס דאס זענען די פינף סארט קרבנות וואס אונז האבן געלערנט וועגן זיי די הלכות אין פרשת ויקרא, הייבט זיך אן דא א נייע סיריעס פון הלכות קרבנות, און ס'גייט בעצם אדורך די זעלבע פינף סארט קרבנות, און ס'גייט אפ דאן אפילו א סיום צום סוף אין. סוף פרק ז' שטייט בפירוש זאת התורה, עס הייסט דאס איז געווען די תורה, זאת התורה קען זיין די אנהייב, עס קען זיין די ענד, ביי אונז זעען דא, זאת התורה לעולה, למנחה, ולחטאת, ולאשם, ולזבח השלמים, חטאת שטייט מיט חוץ קאפיטל איין, דאס זענען די פינף סארט קרבנות וואס מיר האבן געלערנט אין פרשת ויקרא, און עס זענען אויך די פינף סארט קרבנות וואס פרשת צו רעדט וועגן זיי, איינס צוגעלייגט איז אין פרשת צו וואס שטייט דארט ולמלאים, וואס דאס דארף מען טראכטן, וואס גייט דא פאר לכאורה מלאים איז א מצוה וואס שטייט אין פרשת תצוה און דאס שטייט גלייך נאכדעם פרשת צו און אין פרשת שמיני איז א המשך פון דעם רעדט זיך וועגן די קיום פון די מלאים עפעס א שייכות האט עס קען זיין נישט מסודר, דאס דארף מען טראכטן די מפרשים מוטשענען זיך מיט דעם אבער דאס זענען זיכער א חזרה דאס איז זיכער אז די פרקים דא וואס אונז לערנען ו' ז' וואס אונז גייען לערנען היינט און מארגן זענען א חזרה אויף די זעלבע סארט קרבנות וואס מ'האט געלערנט פריער נאר מיט נייע הלכות נייע דגשים איז וואס וואס קען מען פארשטיין באופן כללי, באופן כללי קען מען פארשטיין אז פריער האט עס גערעדט די פרשה בעיקר וואס די מענטש ברענגט די קרבן דארף דארף טוען ער דארף סומך זיין מען דארף עס שעכטן און די כאילו וואס די קרבן אליינס איז די זאך וואס די פרשת צו איז עוסק די תורת העולה נאכדעם איז א תורת המנחה תורת החטאת און אזוי ווייטער איז עוסק מען קען זאגן בעיקר הגם ס'שטימט נישט אינגאנצן אבער בעיקר איז עס עוסק אין די שאלה פון וועלכע חלקים פון די בהמה עסט די כהן און וועלכע באלאנגט פאר אים, וועלכע וואס וואס מ'געבט מען פאר די מזבח, הגם ס'איז שוין געשטאנען אביסל אין פרשת ויקרא, געשטאנען אויכעט א עולה איז כליל און אזוי ווייטער, דאס אז א כהן עסט איז נישט געשטאנען ביי קיין איין קרבן אין ויקרא חוץ ביי קרבן מנחה, מען דארף זען דא אויכעט וואס עס שטייט, אבער דאס באופן כללי קען מען זאגן איז כאילו די פרעימינג לפחות פון די פרשה און ס'שטימט זייער גוט, למשל קרבן עולה שטייט וואס איז א עולה? וואס מ'קען כאילו ס'איז דא א שאלה מען דארף זיך פארשטעלן כאילו ס'ווערט געפרעגט א שאלה וואס עסט די כהן פון א עולה די תירוץ איז גארנישט איז וואס טוט ער גארנישט ער לאזט עס פארברענען ס'דא נאך א גרויסע חידוש דא וואס שטייט ביי די קרבן עולה תורת עולה וואס שטייט דא אז די עולה איז נישט סתם א עולה ווען מ'ברענגט א קרבן עולה דארף מען עס מקריב זיין עס איז אויכעט א מוקדה על המזבח כל הלילה און עס גייט באריכות אפילו ווען זי גייט אויס דארף מען לייגען עצים ס'איז דא א אש תמיד סאו ס'איז דא עפעס א ענין עולה איז א קרבן וואס ווערט אינגאנצן פארברענט ס'איז כליל עולה ס'ווערט עולה אויפן מזבח ס'ווערט אינגאנצן פארברענט און אויך דאס איז נישט נאר אזויווי א דין אין די קרבן ס'איז אויך א ענין פון די מזבח די מזבח האט אלעמאל א פייער וואס דאס איז די פייער פון די עולה אבער בעצם אויף דעם גייט מען אויך לייגען די שלמים אזויווי ס'שטייט דא אזויווי אונז האבן געלערנט לעצטע וואך ס'איז דא בעצם נאר צוויי סארט קרבנות עולה און שלמים סאו דאס אינקלודט שוין אלעס אבער דאס איז א נייע חידוש אז ס'דא אזווי א פייער וואס איז א דבר בפני עצמו. נאכדעם א מנחה, א מנחה שטייט די הלכות וועלכע חלק מ'נעמט די קומץ פאר די מזבח, און נאכדעם די נותרת ממנה עסט אהרן עס שטייט די הלכות פון די אכילה אז נישט נאר, גרויסע חידוש שטייט דא, נאך פריער האבן מיר געלערנט אז כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו קרבן לה' אז לגבי די אייבערשטע עסט נישט קיין כביכול די מזבח עסט נישט קיין חמץ, דא שטייט אז אפילו די חלקים וואס די כהנים עסן אויך לא תאפה חמץ חלקם נתתי, פארוואס ווייל ס'איז אותה מאשי קודש קדשים ווען זיי עסן עס איז אויך דא אין דעם א קדושה ממילא טארן זיי עס אויך נישט עסן, נאכדעם לייגט ער צו נאך א הלכה און דאס איז די הלכות אכילת המנחה אדער א ספעציפישע סארט מנחה וואס דאס איז בעצם מנחת אהרן ובניו. אונז רופן עס חזל רופן עס מנחת חביתן, די פסוק קען זיין דאס מיינט די מילואים וואס שטייט שפעטער, איך בין איך אזוי טראכט איך אפשר איך בין נישט זיכער, בקרבן הכהן ביום המשח אותו, נישט נאר ביום המשח אותו יעדע כהן דארף ברענגען יעדן טאג א עשירית האיפה און דאס איז כליל תקטר אזוי ווי דאס איז נישט נאר די כהן נאר אויך באופן כללי כל מנחת כהן כליל תהיה יעדע מאל א כהן ברענגט א מנחה איז עס כליל דאס הייסט די דין וואס אונז לערנען פאר די מנחה וואס א כהן איז מחויב צו ברענגען איז אויך די מחויב וויל ברענגען אבער ברצון ברענגט ער א מנחה איז עס זיין כליל תקטר אז דאס איז אזויווי א עולה ס'האט נישט קיין חלק אכילה לכהנים, מען דארף טראכטן וואס איז די סיבה פון דעם, קען מען טראכטן וואס פארוואס. נאכדעם הייבט זיך אן זאת תורת החטאת, באמת ווייסט פארוואס די מחלק הפרקים האט אנגעהויבן האט געלאזט דאס אין די פרק ווייל די אשם איז המשך פון דעם, איך וואלט געמאכט דא א הפסק א פרק ס'דאך דא א נייע וידבר השם אל משה לאמור וואס אונז פארשטייען אז ס'איז א נייע סארט הפסק אבער ס'שטייט ווייטער תורת החטאת, ס'דא איין חידוש וואס שטייט דא אז די עולה דארף מען חטאת דארף מען שעכטן במקום העולה וואס לכאורה הלכה וואס מ'וואלט שוין געדארפט וויסן נאר על כל פנים שטייט דא הייבט זיך אן אפ אויך א נייע סארט שאלה וואס מ'איז די פסוקים זענען דן דא, נישט נאר וואסערע חלקים פון די בהמה עסט עס, נאר אויך וועלכע כהן עסט עס. ס'איז דאך דא אסאך כהנים, אהרן, בניו, און אזוי ווייטער, דא שטייט די חידוש אז דער כהן המחטא, דער וואס האט געטון די עבודה, ער עסט עס. נאכדעם שטייט טאקע וויאזוי מ'זאל עס עסן, מ'דארף עס עסן בטהרה, הלכות טהרה, און אז ס'דא חטאות וואס מ'עסט טאקע נישט, דאס איז אויך א, אונז האבן שוין געלערנט בעצם אין די הלכות פון יענע חטאות לעצטע מאל, אבער ס'דא חטאות און די כלל איז כל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, יעדע חטאת וואס ברענגט די בלוט און מ'שפריצט אינעווייניג אין די מזבח הפנימי, עסט מען נישט, האט נישט בכלל קיין חלק אכילה.